זאגט די הייליגע גמרא דף ד' עמוד ב', האט די גמרא געברענגט א ברייתא וואס איז אויסגערעכנט געווארן די סדר הלילה, אמר מר, האבן אויבן געלערנט אז קודם קרישמע, קודם זאל א מענטש ליינען קרישמע ומתפלל און נאכדעם זאל ער דאווענען מסייע ליה לרבי יוחנן, עס וועט זיין א ראיה צו שיטת רבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט איזהו בן עולם הבא, ווער איז אן עולם, ווער איז א בן עולם הבא זה הסומך גאולה לתפילה של ערבית סאו, אין רבי יוחנן'ס ווערטער ליגט צוויי זאכן, איינס ס'ליגט אז נישט נאר צופרי איז דא א חיוב פון סמיכות גאולה לתפילה, און צוויי אוודאי ליגט דערין די סדר הלילה אז קודם וועט א מענטש ליינען קרישמע, און זאגן די ברכה פון גאל ישראל און נאכדעם וועט ער דאווענען, און אז אונז טרעף מיר אין א ברייתא וואס געט אונז די סדר אז קודם קומט קרישמע נאכדעם קומט תפילה שטימט עס זייער גוט מיט רבי יוחנן. רבי יהושע בן לוי אומר, רבי יהושע בן לוי איז דער וואס דינגט זיך און ער זאגט תפילות באמצע תקנום ווי רשי טייטשט תפילות מיינט די דריי תפילות פונעם טאג דאס איז שחרית מנחה און מעריב וואס באמצע תקנום איז נתקן געווארן איז נתקן געווארן איז נתקן געווארן דורך איז נתקן געווארן דא צווישן צוויי קרישמעס, פשט איז איך ליין קרישמע צופרי און נאכדעם דאווען איך, דארט העט זיין די סדר קודם קומט קרישמע נאכדעם תפילה, ביינאכט העט זיין פארקערט אז קודם דאווען איך און נאכדעם ליין איך קרישמע, באלד זעהן אין די גמרא א שטיקל טעם פארוואס רבי יהושע בן לוי לערנט אזוי, זאגט יעצט די גמרא אזוי במאי קא מיפלגי אויב יעדער איינער איז מסכים אויב יעדער איינער איז מסכים אז אז ס'דא א מצוה ס'דא א הלכה פון סמיכות גאולה לתפילה. צופרי, פארוואס קריגן זיי זיך ביינאכט? פארוואס זאגן זיי אז פארוואס ווערט א מחלוקת אז נאר רבי יוחנן וועט לערנען אז ביינאכט איז אנדערש און ס'איז נישט דא קיין חיוב פון סמיכות גאולה לתפילה? זאגט די גמרא, איבעית אימא קרא איבעית אימא סברא. כ'על דיר ברענגען א פסוק, כ'על דיר ברענגען א סברא. איבעית אימא סברא, כ'קען דיר זאגן אז זיי קריגן זיך אין א סברא, דרבי יוחנן סבר רבי יוחנן לערנט גאולה מאורתא נמי הוי, ביינאכט האט זיך שוין אנגעהויבן די גאולה, ווי פרעה איז ארום געלאפן מיט די פידזשאמעס אלא גאולה מעלייתא לא הויא אלא עד צפרא, ממילא איינמאל איך עסטעבליש אז די נאכט גאולה איז אויך חשוב, ס'איז אויך עפעס פאר זיך, העל איך זאגן אז ס'דא א דין פון סמיכות גאולה לתפילה אז מיט די ברכה פון גאל ישראל זאל תיכף מיטקומען זאל תיכף מיטקומען די תפילה, רבי יהושע בן לוי סבר כיון דלא הויא אלא מצפרא, די עכטע גאולה ווען אידן זענען פאקטיש ארויסגעגאנגען פון מצרים איז נאר געווען צופרי, לא הויא גאולה מעלייתא, ממילא בין איך זיך נישט אזוי מייחס צום גאל ישראל אז מען זאל דארפן צושטעלן דערצו די תפילה. די גמרא זעט אויס אז ס'איז דא עפעס א געוויסע חשיבות ווען די גאל ישראל קומט תיכף לעבן די תפילה, און דאס וועל איך אלץ דן זיין ווי חשוב די גאל ישראל איז. איז עס גאולה מעלייתא אדער איז עס נישט גאולה מעלייתא? ואיבעית אימא קרא אז דו ווילסט וועל איך דיר ברענגען א פסוק, ושניהם מקרא אחד דרשו ביידע דרש'ענען דעם זעלבן פסוק דכתיב, ס'שטייט. פארשטייט זיך די אלע פסוקים איז א אסמכתא ווייל די גאנצע דין מעריב איז א דרבנן, די גאנצע ברכה פון גאל ישראל איז א דרבנן באט ס'איז א אסמכתא, פון דעם וואס איך לערן ארויס צו ס'איז דא א דין סמיכות גאולה לתפלה אדער נישט, בשכבך ובקומך, די תורה שטעלט צו די שכיבה צו קימה, די נאכט צו טאג, רבי יוחנן סבר מקיש שכיבה לקימה, מה קימה קרישמע ואחר כך תפלה. מה קימה קרישמע ואחר כך תפילה צופרי עט די סדר זיין אז קודם קומט קרישמע און נאכדעם קומט תפילה אף שכיבה נמי אזוי אויך ביינאכט איז איז אף שכיבה נמי איז קרישמע ואחר כך תפילה פשט איז אויב טרעף איך א געוויסע הלכה ביי צופרי זאל איך עס עפלייען אויך ביינאכט רבי יהושע בן לוי גייט אנהאלטן דעם זעלבן ובשכבך ובקומך גייט ארויסנעמען דערפון אינגאנצן עפעס אנדערש ממש פארקערט רבי יהושע בן לוי סבר מקיש שכיבה לקימה. אז מה קימה קרישמע סמוך למיטתו, וואס איז די סדר אז דער מענטש שלאפט און פונעם שלאף ליינט ער קרישמע, די ערשטע סטעפ נאכן שלאף איז קרישמע, אף שכיבה נמי, די זעלבע זאך ביינאכט, איז קרישמע סמוך למיטתו, זאל דער מענטש ליינען קרישמע ווי נענטער צו זיין בעט, וועט אויסקומען אז קודם זאל ער דאווענען מעריב, און נאכדעם זאל ער גיין שלאפן, דא ליגט שוין אפשר א טעם אז רבי יהושע בן לוי האט געוואלט, די קרישמע האט דאך אלץ א שייכות מיט לילה, מיט זמן שכיבה, מיט גיין שלאפן, און ווי מען זעט ווייטער אז אפילו ווען א מענטש האט שוין יוצא געווען מצות קרישמע מדאורייתא נאך אלץ דא א חיוב צו ליינען קרישמע שעל המיטה, מילא אפשר קען מען זאגן דאס איז רבי יהושע בן לוי'ס אינסענטיוו צו רוקן די קרישמע ווי שפעטער אין די נאכט אריין ווי נענטער צו שכיבה, און אויב אזוי לערנט ער אז ס'איז נישט דא קיין דין. אז ס'איז נישט דא קיין דין סמיכות גאולה לתפילה, ווייל אויב דאווען איך קודם מעריב און נאכדעם ליין איך קרישמע איז אוודאי נישט דא קיין סמיכות גאולה לתפילה. די למעשה די גמרא איז זייער אינטערעסאנט, ווייל די גמרא זאגט איזהו בן עולם הבא, מ'רעדט סך הכל פון א הלכה, א מענטש זאל סומך זיין גאולה לתפילה און ס'זאל נישט מפסיק זיין, ער מאכט די ברכה פון גאל ישראל, תיכף דאווענט שמונה עשרה, בן עולם הבא, מ'געט אים די גרעסטע מדריגות, ס'איז אינטערעסאנט אויסצורעדן וואס די רבינו יונה איז מסביר אויף צוויי אופנים, ער זאגט וואס מיינט גאל ישראל, גאל ישראל מיינט אז אידן זענען מכיר אין יציאת מצרים, וואס דער אייבערשטער האט אונז ארויסגענומען אז אונז זאלן זיין זיין פאלק, און אז אונז זעמיר זיין פאלק מיינט אז אונז זעמיר א עבד און א עבד איז מחויב צו פאלגן וואס זיין רבי זאגט און מיט דעי מיט דעי השראה שטעלט זיך א מענטש דאווענען אז אוודאי א מענטש וואס פארשטייט אז ער איז א עבד השם און ער דארף טוהן אלעס וואס דער אייבערשטער הייסט אוודאי איז ער א בן עולם הבא די צווייטע מהלך וואס רבינו יונה זאגט איז אידן ביי יציאת מצרים האבן זיי קונה געווען די מידת הבטחון ויאמינו בה' ובמשה עבדו. זאגט ער, הבטחון הוא עיקר היראה והאמונה, גאנץ אידישקייט דרייט זיך ארום בטחון, אז א מענטש דארף זיך בוטח זיין פארן אייבערשטן, אוודאי, פארן דאווענען, א מענטש דאווענט און ער איז נישט קיין בוטח פארן אייבערשטן, איז די דאווענען נישט קיין דאווענען, ער דארף דאך גלייבן אז דער אייבערשטער וועט אים העלפן, ממילא די בעסטע און גרעסטע און וויכטיגסטע הכנה פארן דאווענען איז בטחון, מילא אז א איד האט גאל ישראל וואס דארט איז ער קונה די בטחון, נאכדעם שטעלט ער זיך דאווענען, אנטשולדיגטס, איז ער אוודאי. א בן עולם הבא. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, מתיב מר בריה דרבינא, האט מר בריה דרבינא א קשיא געפרעגט אויף אונזער רבי יוחנן וואס לערנט אז בלילה ב איז אויך דא א חיוב פון סמיכת גאולה לתפילה און די סדר פון קריאת שמע וועט זיין קודם קריאת שמע און נאכדעם שמונה עשרה. פון א משנה, אונז האבן געלערנט א משנה, אונז האבן שוין דערמאנט די משנה אויבן בערב ביינאכט, מברך שתיים לפניה, מאכט א מענטש צוויי ברכות פאר ער ליינט קריאת שמע ושתיים לאחריה, און נאכדעם דא די צוויי ברכות נאך קריאת שמע, און אוודאי די צוויי ברכות נאך קריאת שמע איז איינס גאל ישראל און די צווייטע איז השכיבנו, פרעגט די און די ברייתא באציט זיך נישט ווען איך דאווען שמונה עשרה, קען זיין איך דאווען שמונה עשרה פארדעם, קען זיין איך דאווען שמונה עשרה נאכדעם, די משנה, ס'איז נישט דא קיין הכרעה אין די משנה, די משנה באציט זיך נישט צו ווען איך דאווען שמונה עשרה, אבער די משנה זאגט יא אז נאך די ברכה פון גאל ישראל קומט נאך א ברכה, עס קומט א ברכה פון השכיבנו ואי אמרת בעי לסמוך, אויב זאגסטו מיר אז די ברכה פון גאל ישראל דארף זיין מחובר צו שמונה עשרה, הא לא קא סמך גאולה לתפילה, לויט די משנה קומט אויס אז ער איז נישט סומך גאולה לתפילה פארוואס דבעי למימר השכיבנו ער דארף זאגן די ברכה פון השכיבנו אנדערש ביי שחרית וואס ווען די בעל תפילה זאגט ברוך אתה ה' גאל ישראל שטעלט מען זיך תיכף דאווענען שמונה עשרה קומט דאך אויס אז אין סידור זעה איך קלאר אז איך בין סומך גאולה לתפילה דאך ביי מעריב ווען דו קוקסט אריין אין סידור זעהסט דאך קלאר אז ס'איז דא נאך א ברכה און איך בין נישט סומך גאולה לתפילה איז דאך לכאורה א קשיא אויף ר' יוחנן וואס ער איז די מחדש אז ביי נאכט איז אויך דא א דין פון סמיכת גאולה לתפילה, אויף דעם איז די תירוץ, אמרי כיון דתקינו רבנן השכיבנו, איינמאל די חכמים האבן מתקן געווען השכיבנו איז כגאולה אריכתא דמיא, איז עס א המשך צו די ברכה פון גאל ישראל און ס'איז נישט קיין הפסק, כ'על דיר ברענגען א ראיה דו מוזט אזוי זאגן, דאי לא תימא הכי, שחרית וואס ביי שחרית איז יעדער מודה אז ס'איז דא א דין סמיכת גאולה לתפילה, היכי מצי סמיך, וויאזוי קען א מענטש סומך זיין, והאמר רבי יוחנן, אונזער רבי יוחנן האט דאך געזאגט אז בתחילה אומר ווען א מענטש שטעלט זיך שמונה עשרה זאגט ער, השם שפתי תפתח, ולבסוף הוא אומר יהיו לרצון אמרי פי, זעהסט דאך קלאר אז פון גאל ישראל איז אויך דא עפעס א שטיקל הפסק ביז איך הייב אן שמונה עשרה, אלא התם, דארט וועל איך מוזן זאגן, כיון דתקינו רבנן למימר השם שפתי תפתח כתפילה אריכתא דמיא ס'ווערט אן עקסטענשאן צו די שמונה עשרה און ס'איז נישט קיין הפסק, הכא נמי כיון דתקינו רבנן למימר השכיבנו איז כגאולה אריכתא דמיא, און אונזער משנה פון בשחר מברך פון בערב מברך שתיים לפניה שתיים לאחריה שטימט יא מיט די חידוש פון רבי יוחנן אז ס'איז דא א דין סמיכת גאולה לתפילה אפילו בערבית. אמר רבי אלעזר אמר רבי אבינא כל האומר תהילה לדוד בכל יום אז א מענטש זאגט די קאפיטל פון אשרי די קאפיטל פון תהילה לדוד יעדן טאג שלש פעמים דריי מאל רשי זאגט אז ס'איז קעגן די דריי תפילות פונעם טאג אונז זאגן מיר עס נישט ביי מנחה אבער אונז זאגן מיר עס יא צוויי מאל ביי שחרית איז מובטח לו שהוא בן עולם הבא, איז זיכער, איז איז פארזיכערט פאר דעם מענטש אז ער וועט אנקומען עולם הבא, פארשטייט זיך אז די מפרשים רעדן אויס אז דער מענטש לעבט מיט די אלע בחינות, מיט די אלע הייליגע געדאנקען וואס דוד המלך ברענגט ארויס, נישט סתם אז אז ער זאגט, פון זאגן א קאפיטל תהלים איז נישט קיין תהלים כולל, פון זאגן א קאפיטל תהלים קומט מען נאך נישט אן עולם הבא, מען דארף עס ארייננעמען אין זיך. פרעגט די גמרא פארוואס עפעס די קאפיטל, מאי טעמא? אילימא משום דאתיא באלף בית, ווייל די שבח פונעם אייבערשטן איז אויסגערעכנט ביי די סדר פון אלף בית, און דאס איז א מורא'דיג שיינע, מסודר'דיגע און פאעטישע וועג פון לויבן דעם אייבערשטן, איז נימא אשרי תמימי דרך דאתיא בתמניא אפין, דארט האב איך אכט מאל דעם מעלה, ווייל יעדע יעדע אות אין די תמניא אפין, די קאפיטל פון קי"ט, שטייט דארטן דערמאנט די אות אכט מאל, יעדע פסוק, ס'איז אכט פסוקים, יעדע פסוק הייבט זיך נאכאמאל מיטן מיט די אלף בית, אלא. ענטפערט די גמרא משום דאית ביה פותח את ידך וואס ס'איז דא די מורא'דיגע שבח אז דער אייבערשטער איז פותח את ידך און דער אייבערשטער איז מזמין פרנסה און די גרעסטע שבח וואס מען קען זאגן אויפן אייבערשטן איז אז ער גיבט פרנסה מקרני ראמים עד ביצי כנים וואס איז א מורא'דיגע נס די וועג וויאזוי פרנסה ארבעט א בעל חי האט נישט קיין נידס און נישט שייך צו זיין א עקאנאמיע דארט ער גייט די קעצל גייט אין די גארבעדזש און ער נעמט צו עסן א מענטש האט געברויכן ער דארף א קאווע גייט זיין איינער וואס גייט אים פראוויידן די קאפ פאר די קאווע, די מילך פאר די קאווע, די שטויב פאר די קאווע, די טשייניק פאר די קאווע, די פילטער פאר די וואסער, די פרידזשידער, די מענטש וואס פארעכט די פרידזשידער, אזוי בורא נפשות רבות וחסרונן, די אייבערשטער באשאפט אז א מענטש זאל האבן מורא'דיג אסאך צרכים און נאכדעם דער אנדערער פראוויידט, אזוי ווערט א מורא'דיגע נעץ ווי איך טו פאר דיר און דו טוסט פאר מיר און דאס איז די עקאנאמיע און פון דעם נעמען מענטשן ארויס א פרנסה און דאס איז א מורא'דיגע שבח וויאזוי דער אייבערשטער האט עס אויסגעשטעלט, זאגט אבער די גמרא הלל הגדול דכתיב ביה. נותן לחם לכל בשר נימא הלל הגדול דכתיב ביה נותן לחם לכל בשר קענסט דאך זאגן אן אנדערע קאפיטל תהלים וואס ווערט אויך ארויסגעברענגט די שבח אלא ענטפערט די גמרא משום דאית ביה תרתי ס'האט ביידע אז מ'רעדט פון אשרי זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי יוחנן מפני מפני מה לא נאמר נ' באשרי מ'האט דערמאנט אז די שבחו של מקום און תהילה לדוד ארבעט לויט די סדר א' בית און די איינציגסטע אות וואס פעלט איז נ' זאגט די גמרא מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראל, ס'איז דא א פסוק, דכתיב, ס'איז דא א פסוק אין עמוס, נפלה לא תוסיף קום, די אידן וועלן פאלן, און לא תוסיף קום, זיי וועלן זיך מער נישט קענען אויפהייבן, בתולת ישראל, ס'גייט ארויף אויף כלל ישראל, און דוד המלך ברוח קדשו, הגם עמוס איז געשריבן געווארן אסאך שפעטער, האט נישט געוואלט שרייבן א רמז צו די צו די. פסוק, די נפילה פון כלל ישראל וואס וואס סימבאליזירט זיך אונטערן אות נ', מילא האט ער עס אויסגעלאזט, במערבא מתרצי, אין אין מערבא דאס איז אין ארץ ישראל, מתרצי לה הכי, האט מען פארענטפערט די פסוק אזוי, ווענדט זיך ווי דו שטעלסט דעם דעם קאמע, נפלה, ולא תוסיף לנפול עוד, קום בתולת ישראל, אנשטאט זאגן נפלה לא תוסיף קום און דארט לייגן די קאמע אז. די נפילה, פון די נפילה וועט מען זיך קיינמאל נישט אויפשטעלן, איז זאג איך די נפלה ולא תוסיף, און דארט לייג איך די קאמע אז די נפילה וועט זיך מער נישט פארמערן, און קום בתולת ישראל אז אידישע קינדער וועלן יא האבן א תקומה, וועלן יא האבן א ישועה. אמר רב נחמן בר יצחק, אפילו הכי, חזר דוד, איז געגאנגען דוד המלך וסמכן, האט אונטערגעלענט די נפילה ברוח הקודש, מיט זיין רוח הקודש, וויסנדיג אז ס'וועט אמאל געשריבן ווערן א פסוק פון נפלה ולא תוסיף שנאמר, די פסוק זאגט סומך ה' לכל הנופלים, דער סמך טוט אונטערהאלטן דעם נון די די וואס וואס וואס איז וואס איז מרמז אויף די נפילה וואס אונז האמיר דא גערעדט. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, אמר רבי אלעזר בר אבינא, גדול מה שנאמר במיכאל, א גרעסערע מעלה שטייט ביי דעם מלאך מיכאל יותר ממה שנאמר בגבריאל ביי דעם מלאך גבריאל, דאילו במיכאל כתיב ויעף אלי אחד מן השרפים, אז ער איז געפלויגן טון זיין שליחות אין איין שליחות אין א צי, ואילו גבי גבריאל כתיב והאיש גבריאל אשר ראיתי בחזון בתחילה מועף ביעף, מועף ביעף, פשט איז אז ס'איז געווען צוטיילט אין, עף איז אלץ א לשון פון פליען, ס'איז געווען צוטיילט אין אין צוויי צוויי פליען, פשט איז די שליחות צוטיילט זיך אין צוויי, מאי משמע, למעשה די ערשטע פסוק פון ויעף אלי אחד מן השרפים שטייט דאך נישט אז מ'רעדט דארט פון מיכאל, מאי משמע דהאי אחד מיכאל הוא, זאגט די גמרא אמר רבי יוחנן אתיא אחד אחד כ'גיי מאכן א גזירה שווה פון די ווארט אחד כתיב הכא ויעף אלי אחד מן השרפים וכתיב התם ס'שטייט דארט והנה מיכאל אחד מן השרים הראשונים בא לעזרני דארט זאג איך מיכאל אחד און דא זאג איך ויעף אלי אחד איז געדרינגען אז דאס איז מיכאל וואס איז די מעלה פארוואס צוטיילט מען אמאל א שליחות אין מער ווי די גמרא גייט שוין זאגן ווייל און מען רעדט פון מלאכים וואס זענען געשטעלט אויף דין, און דער אייבערשטער וויל אלץ געבן א געלעגנהייט פאר א מענטש אז ער זאל תשובה טון, ממילא זאגט ער פאר די מלאכים פראסיד אבער וויט קאושען, אז שטעל דיך אפ און טו עס נישט תיכף, און די גמרא גייט שוין זאגן אז דער מלאך המוות שטעלט זיך אפ אכט מאל וואס דער אייבערשטער האפט אולי יחוס אפשר וועט דער מענטש תשובה טון און ער וועט נישט דארפן באקומען זיין עונש, און וואס איז אונז נוגע, די מוסר השכל פון די גמרא איז ווען א מענטש דארף אמאל טון א זאך מיט דין, ער דארף געבן א פסק פאר איינעם, מען דארף אנשרייען א קינד, קענסט עס טון אבער טו עס צוביסלעך, טו עס אויף א וועג וואס געבט פאר יענעם א טשענס, אפשר האט ער א גוטע עקסקיוז, אפשר קען ער זיך פארענטפערן, גיי נישט גראד, גיי נישט גראד צו קיין מסקנות. זאגט די גמרא, תנא אונז האמיר געלערנט א ברייתא, מיכאל באחת, די שליחות פון מיכאל ארבעט אלץ מיט איין פלי, גבריאל בשתיים, אליהו בארבע, מלאך המוות, וואס דאס איז די ענדגילטיגע עונש וואס קומט אן צו א מענטש איז בשמונה, איז דא אַכט טשענסעס צו אינטערווינען אבער בשעת המגיפה וואס דעמאלטס איז א א מצב פון חרון אף איז באחת. יעצט קום מיר צו זייער א וויכטיגע גמרא, די גמרא גייט רעדן פון די הלכות פון ליינען קרישמע שעל המיטה, אמר רבי שי' בן לוי, אף על פי שקרא אדם קרישמע בבית הכנסת, אפילו א מענטש האט געליינט קרישמע אזוי ווי אזוי ווי אונז האמיר געלערנט ביז יעצט אז ס'איז דא א חיוב דאורייתא אז א מענטש זאל ליינען קרישמע ווען ס'ווערט נאכט, און מיט דעם איז נאך אלץ דא א מצוה נוסף פון מצוה לקרותו על מטתו דאס איז א מצוה מדרבנן אז מ'זאל ליינען קרישמע אויף ביינאכט אפילו ער האט שוין יוצא געווען די מצוה מדאורייתא פון ליינען קרישמע אין בית מדרש. אמר רבי יוסי מאי קרא ווי איז דא אין א פסוק וואס דאס איז מרומז? שטייט פסוק רגזו ואל תחטאו אמרו בלבבכם בלבבכם איז אלץ א רמז אויף קרישמע ווי די פסוק. די חיוב קרישמע שעל המיטה מ'רעדט דא. ס'איז אלעס רמזים, און די פסוק אליין איז נישט קיין פסוק אין חומש. ס'איז א פסוק אין תהלים. ס'איז א אסמכתא, ס'איז א רמז. על משכבכם, אמרו בלבבכם, דאס איז על לבבך, דאס איז קרישמע. על משכבכם, דאס איז ווען א מענטש גייט שלאפן. ודומו סלה, און נאכדעם קענסטו גיין שלאפן, ווי רש"י זאגט אז ווען א מענטש שלאפט שווייגט ער. ודומו איז אלס א לשון. פון דומיה פון שווייגן, ממילא זעט מען די סדר איז קרישמע, שכיבה און איינשלאפן. אמר ר' נחמן. גייען מיר ארויף צו דף ה' עמוד א'. אמר ר' נחמן האט ר' נחמן געזאגט אם תלמיד חכם הוא, אויב א מענטש איז א תלמיד חכם, און ווי רש"י זאגט ער, וואס מיינט ער איז א תלמיד חכם, נישט אז ער זיצט אויף מזרח, אז א תלמיד חכם האט זייער אסאך תנאים, די חזון איש האט געזאגט אז די לעצטע חילוק צווישן א תלמיד חכם און א עם הארץ איז אז די תלמיד חכם קען לערנען, צו זיין ריכטיג א תלמיד חכם איז דא נאך קאמפאונענטס וואס ער דארף האבן, דא זאגט רש"י א תלמיד חכם מיינט איינער וואס חזר'ט כסדר און ער ליגט אין בעט און זיין קאפ לויפט אים, ער חזר'ט זיין לערנען, אזא איינער אם תלמיד חכם הוא אין צריך דארף ער נישט ווייל ווי ר' נחמן פארשטייט אז די ענין פון קרישמע איז אז א מענטש זאל גיין שלאפן מתוך דברי תורה און ממילא דער מענטש לערנט זיך במילא, למעשה די רמב"ם און שולחן ערוך ברענגען נישט זיי ברענגען נישט די. די הלכה, און מען קען זאגן אז מען האט עס נישט אנגענומען, היינט איז זייער שווער צו זאגן אז אונז האמיר א ריכטיגע תלמיד חכם און מען דארף יא ליינען קרישמע, אמר אביי, זאגט אביי, אף תלמיד חכם, אפילו א תלמיד חכם מיבעי ליה למימר חד פסוקא דרחמי זאל אויך זאגן איין פסוק דרחמי כגון בידך אפקיד רוחי פדיתה אותי השם קייל אמת. וואס איז וויכטיג צו וויסן, מצוות קרישמע שעל המיטה איז א טייערע טייערע מצוה און אמאל איז מען מיד און מען קען פארשלאפן די גמרא גייט זאגן ס'ממש באשיצט א מענטש, איז די מגן אברהם זאגט שוין א מענטש האט איז א אונס אדער איז מורא'דיג מיד, זאל ער געדענקן וואס איז די עיקר פון קריאת שמע, די עיקר פון קריאת שמע איז די ערשטע פרשה, און פארשטייט זיך אז א מענטש קען זאגן די פסוק בידך אפקיד רוחי, אוודאי דארף מען זאגן אלעס, די גאנצע נוסח וואס וואס איז געדרוקט אין סידור שטייט שולחן ערוך, אבער די עיקר, כדאי ענדערשער ווי גארנישט, אז א מענטש איז אמאל אויסגעמוטשעט, איז ממש א שאד ווי לאנג נעמט צו ליינען די ערשטע פרשה? ס'איז ממש א שאד, ער ליינט דעם ערשטן פרשה און זאגט דעם פסוק פון בידך אפקיד רוחי האט ער מקיים געווען די עיקר מצוה פון קריאת שמע שעל המיטה. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער. אמר רבי לוי בר חמא אמר רבי שמעון בן לקיש לעולם ירגיז אדם א מענטש זאל אויפרעגן יצר טוב על יצר הרע דעם יצר טוב אויפן יצר הרע שנאמר ווייל עס שטייט אין פסוק דאס איז די פריערדיגע דערמאנטע פסוק רגזו, זאלסט אויפרעגן ואל תחטאו אזוי וועסטו נישט זינדיגן, מיין פשט אין די גמרא איז אזוי, ווען א מענטש שטייט שוין ביי א נסיון, ווען א מענטש איז ער שוין אויף צרות, די עבודה פון א מענטש אלץ איז אז ער זאל עוואוידן די מלחמה איז אלץ פאר די מלחמה, ער זאל עוואוידן זיין זיך צו טרעפן אין אזא מצב וואס ער זאל זיין אין נסיון, משכחת עון רופט עס די משנה, דו לייג דיך אריין אין א מציאות תורה מיט מיט מיט ארבעט אז דו זאלסט בכלל נישט אנקומען צו א מצב פון עבירה דאס מיינט רגזו דו האסט אלץ ארבעט דו האסט אלץ ארבעט פאר דעם אין די עולם הטערעפי ווערט עס גערופן אינטערווענשאן אז ווען דו לאמיר זאגן דו האסט א מענטש האט א טשעלענדזש יא כ'גיי נישט אויסרעכענען וועלכע טשעלענדזש באט ווען דו ביסט שוין דארט ביים פתח ביסטו שוין אויף צרות, אבער דו האסט אלץ געלעגנהייטן פון פריער צו אינטערווינען אז דו זאלסט בכלל נישט אנקומען צו די מצב. דאס מיינט רגזו, דו זיי אלץ אין די רייט סעט אוו מיינד אז דו זאלסט בכלל נישט אנקומען צו די מצב ווי די יצר הרע איז בעל הבית אויף דעם. זאגט די גמרא ווייטער, אם נצחו מוטב, אויב האט ער באזיגט דעם יצר הרע איז דאך גוט, אויב ס'האט געארבעט, ואם לאו יעסוק בתורה. תורה ארבעט אייביג, שנאמר אמרו בלבבכם, און על לבבך גייט דאך ארויף אויף די תורה, די תורה איז א זאך וואס דארף אריין גיין אין די הארץ פון א מענטש, אם נצחו מוטב ואם לאו יקרא קריאת שמע, וואס גייט ארויף אויף עול מלכות שמים, און א מענטש נעמט אויף זיך עול מלכות שמים, וועט ער דורך דעם באהיטן ווערן פון עבירות, שנאמר על משכבכם, און על משכבכם דאס איז בשכבך דאס איז מצוות קריאת שמע, אם נצחו מוטב, אויב האט ער באזיגט דעם יצר הרע איז גוט, ואם לאו. יזכור לו יום המיתה און אונז ווען מיר לערנען ווי די מהרש"א זאגט יזכור לו יום המיתה געדענק אז די יצר הרע איז א נא גודער ער איז נישט דא דיך צו העלפן ער איז דא דיך צו באגראבן ער איז דא דיך אריינצולייגן אין די ערד און ס'איז פשוט פשוט א שאד ס'איז נישט פאר דיין בענעפיט ס'איז נישט פאר דיין געין אז דו זאלסט אים פאלאוען. שנאמר ודומו סלה ווען איז די אייביגע שווייגן ווען איז די אייביגע ווען א מענטש שווייגט און ער קען שוין נישט רעדן די עכטע דומיה די עכטע דומיה איז ווען א מענטש גייט פון דעם וועלט דאס איז די יום המיתה זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבי לוי בר חמא אמר רבי שמעון בן לקיש מאי דכתיב ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם, דרש'נט די גמרא אזוי, לוחות אלו עשרת הדברות, תורה זו מקרא, דאס איז חומש, עס איז א מצוה צו ליינען די תורה זאגט רשי, והמצוה זו משנה, דאס איז משניות, אשר כתבתי אלו נביאים וכתובים דאס איז נ"ך, להורותם, להורותם, זה גמרא, און ווי רשי זאגט אז. להורותם מוז מיינען גמרא, ווייל ווען איך רעד פון הוראה דארף איך אלץ צוקומען צו גמרא ווייל א מענטש מעג נישט פסק'נען פון די משנה ווייל עס דארף קודם נתברר ונתלבן ווערן די ריכטיגע סברות און טעמים פון די משנה פאר איך קען פסק'נען א הלכה. מלמד, וואס קומט מיך די פסוק צו לאזן הערן? שכולם. נתנו למשה מסיני, אלעס האט כלל ישראל מקבל געווען פון משה רבינו פון מתן תורה. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער איבער די געוואלדיגע מעלות פון מצוות קריאת שמע שעל המטה, אמר רבי יצחק כל הקורא קריאת שמע על מטתו כאילו אוחז חרב של שתי פיות בידו, דאס איז א צוויי זייטיגע שווערד, א צוויי זייטיגע שווערד האט א מורא'דיגע פאוער, שנאמר רוממות קל בגרונם וחרב פיפיות בידם, מאי משמע, ווער זאגט אז די רוממות קל וואס מען רעדט דא רעדט מען פון קריאת שמע? אמר מר זוטרא

איז ואיננו, די תורה איז א זאך וואס ס'איז א מורא'דיגע הייקעלע זאך, חזון איש שרייבט אין א בריוו אז א מענטש קען אין איין מינוט קען ער פארלירן אלע זיינע קנינים, א מענטש ארבעט און ארבעט און ארבעט און ער פארלאזט דעם בית מדרש און ביז א טאג צוויי בלייבט ער מיט גארנישט, ואין רשף, זאגט יעצט די גמרא ווי ווייס איך אז רשף מיינט מזיקין, ואין רשף אלא מזיקין, שנאמר מזי רעב. ולחומי רשף וקטב מרירי, דער פסוק דערמאנט דריי זאכן, מזי רעב מיינט יסורים, דאס איז רעב ווי רשי טייטשט הונגער, לחומי רשף ווייס איך נישט וואס איך מיין, קטב מרירי איז א שד וואס געוועלטיגט אין די נאכמיטאג שלאף, סאו איך דרשן דעם לחומי רשף לויט זיין שכן וואס איז קטב מרירי, און איך זאג דיר אז רשף מיינט אויך מזיקן. אמר רבי שמעון בן לקיש, כל העוסק בתורה יסורים בדילין הימנו, פארטרייבט ער יסורים, שנאמר דרש'ט ער דעם זעלבן פסוק בני רשף, בני רשף, יעצט גייט ער טייטשן אז רשף מיינט יסורים, יגביהו עוף ווערט פארשווינדן דורך עוף, ואין עוף אלא תורה, אזוי ווי אונז האבן מיר יעצט געזען, שנאמר התעיף עיניך בו ואיננו, פריער האב איך געזאגט אז רשף מיינט מזיקין, יעצט זאג איך אז ס'מיינט יסורים, און די גמרא זאגט ס'איז די זעלבע דרש, ווי אונז האבן מיר געזאגט אז דער רשף האט צוויי שכנים, איין שכן איז רעב, וואס דאס איז יסורים, די צווייטע שכן איז מזיקים וואס דאס איז קטב מרירי, פריער האב איך געזאגט אז רשף איז אזוי ווי זיין שכן קטב מרירי, יעצט זאג איך אז רשף איז אזוי ווי זיין שכן רעב וואס דאס איז יסורים, ואין רשף אלא יסורים שנאמר מזי רעב ולחומי רשף. אמר ליה רבי יוחנן, רבי יוחנן האט געזאגט אז איך דארף נישט צוקומען צו דעם, הא אפילו תינוקות של בית רבן וואס האבן נישט געלערנט די שווערע פסוקים אין איוב, יודעין אותו, זיי ווייסן דאס פון די חומש, שנאמר, ויאמר אם שמוע תשמע לקול השם אלקיך והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך כי אני השם רופאך, שטייט דאך קלאר אז מ'פאלגט דעם אייבערשטן ווערט מען אפגעהיטן פון אלע קרענק, זאגט די גמרא אלא כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק, איינער וואס ברענגט אן אנדערע דרש איז הקדוש ברוך הוא מביא עליו יסורין מכוערין, כוערין איז אלץ א לשון פון דיקקייט, פון עוכר, פארקערט פון צלולה, יא דעה צלולה מיינט א לויטערקייט, עוכר מיינט אלץ א א שוועריקייט, א העווינעס, און מען רעדט דא פון יסורין וואס נעמט אוועק די ישוב הדעת פון א מענטש, שנאמר שטייט אין פסוק נאלמתי דומיה החשיתי מטוב, כ'האב געשוויגן אויף טוב, וכאבי נעכר, האב איך געהאט שווערע יסורין, ואין טוב אלא תורה, שנאמר כי לקח טוב. נתתי לכם תורתי אל תעזובו. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבי זירא ואיתימא רבי חנינא בר פפא, בוא וראה, שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, אדם מוכר חפץ, חפץ מיינט אלץ א זאך וואס א מענטש וויל, א מענטש איז חפץ בו, מען איז מוכר חפץ לחבירו, אמאל א מענטש, ער האט זייער ליב זיין קאר, באט ער פארקויפט עס ווייל ער דארף די געלט, ער האט נישט קיין ברירה, וועגן דעם פארקויפט ער עס, איז מוכר עצב, איז דער מוכר טרויריג. ולוקח שמח, די לוקח פרייט זיך, באקומען א בארגן, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, נתן להם תורה, דער אייבערשטער איז אוודאי חפץ אין די תורה, און מיט דעם אלעם האט ער עס געגעבן פאר אידן, נתן להם תורה לישראל, ושמח דער אייבערשטער פרייט זיך, שנאמר שטייט כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו, אז דער מוכר איז גאר מחזק דעם לוקח, האלט אן אין דעם געשעפט, איז א סימן אז ער פרייט זיך מיטן געשעפט. איינע פון די גרעסטע טשעלענדזשעס וואס איז דא אויף די וועלט איז די טשעלענדזש פון פעין, יא, יסורים. און דאס איז זייער זייער א גרויסע קשיא, פארוואס? פארוואס דארף א מענטש דורכגיין יסורים? מיר זענען שוין אזוי צוגעוואוינט דערצו אז מען שטעלט זיך נישט אפ פרעגן. דער אייבערשטער איז טוב, פארוואס האט ער אויסגעשטעלט די וועלט אז מענטשן זאלן דורכגיין יסורים? און די גמרא גייט פרובירן, די גמרא איז זיך מייחס דערצו, די גמרא גייט. פרובירן אויפקומען מיט דריי תירוצים ווען א מענטש זעהט אז ער האט יסורים זאל ער זיך עס קענען מסביר זיין, אמר רבא, ואיתימא רב חיסדא אם רואה אדם שיסורים באין עליו, א מענטש זעהט אז ער גייט דורך יסורים איז יפשפש במעשיו, זאל ער נאכקוקן, דאס איז די ערשטע תירוץ אז א מענטש איז אמאל נישט אויסגעהאלטן, ער איז זינדיג. שנאמר נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה'. פשפש ולא מצא, דער מענטש זעט אז דאס איז נישט קיין גוטע עקסקיוז, איך האב נישט קיין עבירות, יתלה בביטול תורה, וואס אפילו א מענטש וואס איז ריין פון עבירות, צו זיין ריין פון ביטול תורה דאס איז שוין א גרויסע מדריגה, שנאמר, אשרי הגבר אשר תיסרנו קה, ומתורתך תלמדנו, אז נאך יסורים דארף מען זיך זעצן לערנען, ומתורתך תלמדנו, איז פשט איז, אז איך בין געקומען צו די קאנקלוזשען אז די ריזען פון מיינע יסורים איז ווייל איך לערן נישט גענוג און וועגן דעם זעץ איך מיך לערנען ואם תלה ולא מצא, אמאל איז דא א מענטש איז א צדיק און מיט דעם אלעם איז צדיק ורע לו, איז בידוע מוז זיין שיסורים של אהבה, זאגט רש"י מסביר אז ס'איז דא אמאל וואס דער אייבערשטער זעט א מענטש איז אן עובד השם מאכט ער עס אים פשוט שווערער, ער גיבט אים יסורים און לפום צערא אגרא, אזוי אז זיין גאנצע עבודה ווערט יעצט א חשוב'ערע עבודה, אזוי וועט ער באקומען מער שכר שנאמר, שטייט א פסוק, כי את, אשר יאהב השם יוכיח. אמר רבא האט רבא געזאגט ווייטער אויף דעם מהלך צו פארענטפערן פארוואס ס'איז דא יסורים און ווייטער אין איינקלאנג מיט די קאנסעפט פון יסורים של אהבה. אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא כל שהקדוש ברוך הוא חפץ בו דער אייבערשטער האט אים ליב ער פירט זיך ערליך ער איז א צדיק איז מדכאו ביסורים שנאמר יסורים קען אמאל זיין א מתנה והשם חפץ דכאו החלי דער אייבערשטער האט אים ליב געבט ער אים קרענק יכול אפילו לא קבלם מאהבה, אפילו ער נעמט עס נישט אן מאהבה, תלמוד לומר אם תשים אשם נפשו, מה אשם לדעת, א קרבן אשם מוז אלץ זיין לדעת, איז אף אף יסורים לדעת, מענטש דארף עס אננעמען מיט די ריכטיגען דעת, ואם קבלם, אויב נעמט ער עס אן, מה שכרו וואס איז זיין שכר, יאריך ימים, יראה זרע יאריך ימים, האט גוטע קינדער און ער לעבט לאנג ולא עוד, אלא שתלמודו מתקיים בידו שנאמר וחפץ השם בידו יצלח. רבי נחמן זאגט אז אלע יסורים וואס א מענטש גייט דורך איז נאר אין דעת. א מענטש האט די ריכטיגע פערספעקטיוו, האט די ריכטיגע בליק אויף זיינע יסורים פאלט עס אוועק. זאגט די גמרא ווייטער רבי יעקב בר אידי ורבי אחא בר חנינא חד אמר אלו הם יסורים של אהבה, וואס מיינט יסורים של אהבה? כל שאין בהם ביטול תורה, אז די מענטש קען נאך אלץ לערנען שנאמר אשרי הגבר אשר תיסרנו קה, ומתורתך תלמדנו. ער קען נאך אלץ לערנען, וחד אמר אלו הם יסורים של אהבה, כל שאין בהם ביטול תפילה, פארשטייט זיך ס'מיינט אויך אז ער קען אויך זאגן מודים אנחנו לך, ער קען אויך דאנקן דעם אייבערשטן, די יסורים האט אים נישט אוועקגענומען אז זיין תפילה זאל זיין א ריכטיגע תפילה, שנאמר ברוך אלקים אשר לא הסיר תפילתי וחסדו, אמר להו רבי אבא, בריה דרבי חייא בר אבא הכי אמר רבי חייא בר אבא, אמר ר' יוחנן, אלו ואלו יסורים של אהבה, אפילו א מענטש אמאל דערלייגט זיין גאנצע רוחניות צוליב די יסורים, ער קען נישט דאווענען, ער קען נישט לערנען, איז נאך אלץ יסורים של אהבה שנאמר כי את אשר יאהב השם יוכיח, אלא מה תלמוד לומר ומתורתך תלמדנו, האסט דאך געברענגט א פסוק ומתורתך תלמדנו אז ס'דארף נאך קענען לערנען אל תקרי תלמדנו אלא תלמדנו, אז די זאך אז אז יסורים העלפט א מענטש אז יסורים ממרקין עוונותיו של אדם דאס לערן איך ארויס פון די תורה. תלמדנו, אלא תלמדנו, דבר זה מתורתך תלמדנו, איך לערן דאס ארויס פון א א פרשה אין די תורה. קל וחומר משן ועין, אן עבד כנעני גייט דאך ארויס מיט שן ועין, איז מה שן ועין, שהן אחד מאיבריו של אדם, עבד יוצא בהם לחירות, איז יסורים, שממרקין כל גופו של אדם, איז על אחת כמה וכמה, ס'ברענגט א א חירות פאר א מענטש אז ער גייט ארויס פון זיינע עבירות. והיינו דרבי שמעון בן לקיש, דאמר רבי שמעון בן לקיש נאמר ברית במלח, ס'ווערט דערמאנט,

זאגט גרסינן אז מ'לייגט צו דעם ווארט כל אז די יסורים איז אזוי שטארק אז ס'לייטערט אויס דעם מענטש און ס'איז אים ממרק פון אלע זיינע עבירות. תניא אונז האבן געלערנט א ברייתא רבי שמעון בר יוחאי אומר שלש מתנות טובות כ'האב אויסגעהערט די שיעור פון רב פרידמאן זאגט ער אז דאס איז די ערשטע מאל אין שס וואס ווערט דערמאנט א מימרא פון רבי שמעון בר יוחאי שלש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל דריי מתנות האט דער אייבערשטער געגעבן פאר אידישע קינדער, וכולן לא נתנן אלא על ידי יסורים, נאר מיט יסורים. די וועלט זאגט נאו פעין נאו געין, אז א מענטש וויל עפעס קונה זיין גרויס, מוז ער זיך פלאגן דערפאר, עס דארף קומען מיט אן עפפערט. אלו הן דאס איז עס, תורה, דאס זענען די דריי, תורה, וארץ ישראל ועולם הבא, תורה מנין שנאמר אשרי הגבר אשר תיסרנו קה, נאכדעם איז ומתורתך תלמדנו, איז ער קונה תורה, ארץ ישראל, דכתיב, כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלקיך מיסרך. איך האב נישט נאכגעקוקט די פסוק, מסתמא רעדט מען דארט עפעס פון פון נחלת ארץ ישראל, וכתיב בתריה, ניין, אה, די גמרא ברענגט, כי השם אלקיך מביאך אל ארץ טובה, ועולם הבא, דכתיב כי נר מצוה ותורה אור, ודרך חיים, וויאזוי איז א מענטש קונה א דרך חיים וואס דאס איז עולם הבא ווי רש"י טייטשט, איז דורך תוכחות מוסר, א מענטש גייט דורך א מצב פון תוכחה, ביז דא איז דער היינטיגע שיעור בסייעתא דשמיא.